ליל שישי פרשת משפטים, מ'הייבט אן קאפיטל כ א, פסוק כ ז, ואם שן עבדו, און אויב די צאן פון זיין גוי'אישן קנעכט, או שן אמתו, אדער די צאן פון זיין גוי'אישן דינסט, יפיל, וועט דער מענטש מאכן ארויספאלן, לחפשי ישלחנו, דארף ער אים ארויסשיקן צו פרייהייט, ער דארף אים געבן א גט שחרור, תחת שנו, אנשטאט זיין ציין. פסוק כ ח, געענדיגט מיט די נזיקין וואס איין מענטש טוט פאר א צווייטן מענטש, און ער הייבט אן רעדן ווען בהמות שעדיגן מענטשן, וכי יגח שור את איש או את אשה, אויב א אקס וועט שטויסן א מאן אדער א פרוי ומת, און דער מענטש וועט שטארבן, סקול יסקל השור, זאל דער אקס פארשטיינערט ווערן, ולא יאכל את בשרו, עס זאל נישט געגעסן ווערן זיין פלייש, ובעל השור נקי, דער באלבאס פונעם אקס איז אבער ריין, אים דארף מען נישט הרג'ענען. זאגט רש י, וכי יגח שור, אחד שור ואחד כל בהמה וחיה ועוף, מען לערנט ארויס א גזירה שווה פון שבת, אז נישט דווקא אקסן וואס שטויסן איז מען מחויב, נאר יעדע בהמה, חיה, און אפילו פייגלעך וואס שעדיגן. אלא שדיבר הכתוב בהווה, די פסוק רעדט פון זאכן וואס פאסירן געווענליך, דער סדר איז אז א אקס שטויסט, ולא יאכל את בשרו, ממשמע שנאמר סקול יסקל השור, אויב ס'שטייט אז מ'דארף עס פארשטיינערן איני יודע ווייס איך נאך דען נישט שהיא נבילה, אז נאכן פארשטיינערן איז עס נבילה ונבילה אסורה באכילה, א נבילה טאר מען נישט עסן. אלא מה תלמוד לומר ולא יאכל את בשרו, פארוואס דארף עקסטער ארויסשטיין אז מען טאר עס נישט עסן? נאר ער וויל מיר זאגן שאפילו שחטו לאחר שנגמר דינו, נאך פאר מען האט עס פארשטיינערט, אבער נאכדעם וואס מען האט שוין באשלאסן דין תורה האט אפגע'פסק'נט אז מען דארף אים הרג'נען, אסור באכילה, טאר מען שוין דעמאלטס נישט עסן? בהנאה מנין? פון וואו זעהן מיר אז א שור הנסקל איז אסור בהנאה אויך? תלמוד לומר ובעל השור נקי, די פסוק פירט אויס אז דער באלבאס פונעם אקס איז ריין. כאדם האומר לחבירו דאס מיינט אזוי ווי א מענטש זאגט צו זיין חבר יצא פלוני נקי מנכסיו יענער איז ארויסגעגאנגען ריין פון זיינע פארמעגנס ואין לו בהם הנאה של כלום ער האט נישט קיין שום הנאה פון זיין גאנצע פארמעגן זעהן מיר פון דעם אז דער באלבאס פון דעם אקס האט נישט קיין שום נוצן פון דעם אקס זהו מדרשו אז דאס זאל זיין דער פשט פון בעל השור נקי ופשוטו כמשמעו דער פשוט'ער פשט איז אזוי ווי אונז האבן עס געטייטשט פריער לפי שנאמר במועד וגם בעליו יומת, ביי שור המועד וואס מ'האט אנגעווארנט שוין נאכדעם ס'האט געשטויסן דריי מאל און ס'האט געהארגעט נאך א מענטש, שטייט דארט אז דער באלבאס איז אויכעט מחויב מיתה בידי שמים, הוצרך לומר בתם ובעל השור נקי, פארדעם דארף ער זאגן אז ביים תם איז נישטא קיין חיוב מיתה אויפן באלבאס. פסוק כ ט, ואם שור נגח הוא, און אויב ס'איז א שטויסעדיגער אקס מתמול שלשום, שוין פון נעכטן און אייער נעכטן, והועד בבעליו, מען האט געהאט אנגעווארנט דעם בעל הבית ער זאל עס גוט אפהיטן ולא ישמרנו און ער האט עס נאך אלץ נישט געהיטן, והמית איש או אשה און נאכדעם האט עס געהארגעט א מאן אדער א פרוי, השור יסקל, דער אקס איז מחיוב סקילה, דער אקס איז דאך שוין מחיוב סקילה געווען ביים ערשטן מאל, נאר מען רעדט אז עס איז אנטלאפן, מען האט עס נישט געקענט פארשטיינערן, אדער נאך פארשידענע פעלער וויאזוי די גמרא שמועסט אויס וויאזוי ס'קען זיין אז מ'האט עס נישט געהארגעט אלס תם, וגם בעליו יומת, און דא איז שוין אויך דער בעל הבית זיינער מחיוב מיתה בידי שמים. זאגט רשי מתמול שלשום, הרי שלש נגיחות. מ'לערנט עס ארויס, תמול. איז איינמאל נעכטן מתמול איז נאך א טאג פריער און שלשום איז שוין א דריטע טאג און דא רעדט מען והמית איש או אשה דאס איז שוין געווען די פערדע נגיחה אויף דעם איז מען מחיוב והועד בבעליו לשון התראה בעדים והועד מיינט ווארענען און ס'שטייט א לשון עדות ווייל געווענליך ווארענט מען מיט עדים כמו אזוי ווי ס'שטייט א פסוק העד העיד בנו האיש דער מענטש האט אונז געווארענט והמית איש וגומר, לפי שנאמר כי יגח, ווייל ס'שטייט פריער אין פסוק כי יגח, אין לי אלא שהמיתו בנגיחה, נגיחה מיינט ווען מ'שטויסט מיטן הארן, המיתו בנשיכה, טאמער האט אים געהארגעט דורכן בייסן, אדער דחיפה, האט אים געשטופט מיטן קערפער ובעיטה, האט אים געשטויסן מיט די פיס, מנין, פון ווי ווייסט מען אז אויף די אופנים איז מען אויכעט מחיוב, תלמוד לומר והמית, די והמית איש או אשה איז א איבריגע לשון, ווייל ס'איז דאך שוין געשטאנען פריער. וכי יגח שור את איש או את אשה ומת, וואלט גענוג געווען אז ס'שטייט דא ואם שור נגח הוא, השור יסקל. ער זאגט אבער עקסטער ארויס והמית איש או אשה צו מודיע זיין אז אויף סיי וועלכן אופן ער הרג'עט אים איז ער מחיוב. וגם בעליו יומת בידי שמים. יכול בידי אדם, אפשר זאל מען אים געבן געהעריג מיתה דורך בית דין. תלמוד לומר מות יומת המכה רוצח הוא. לערנט מען ארויס פון דעם על רציחתו אתה הורגו. טאמער א מענטש הרגעט אליינס דארף מען אים הרגענען, ואי אתה הורגו על רציחת שורו, אויב זיין אקס האט געהרגעט, דעמאלטס דארף מען אים נישט הרגענען, נאר בידי שמים, און ווי די רמבן זאגט אז פאר דעם שטייט טאקע יומת, ער זאל געהרגעט ווערן בידי שמים, ווייל ווען מען רעדט פון מיתת בית דין שטייט אייביג אין פסוק מות יומת. מען טרעפט אמאל אמאל זאגט ער אז ס'שטייט אין פסוק יומת און ס'מיינט בידי בית דין, אבער נאר אויב ס'איז שוין געשטאנען ערגעץ ווי ביי די זעלבע איסור ביי די זעלבע לאו אז מ'איז מחיוב מיתה דורך בית דין דעמאלטס ערלויבט ער זיך אמאל צו שרייבן יומת אליין אבער דארט ווי ס'שטייט נאכנישט אין ערגעץ אז מ'איז מחיוב מיתת בית דין וועט געווענליך ארויסשטיין מות יומת ווי דער אור החיים הקדוש זאגט מות יומת. דער וואס איז מחיוב מיתה בידי שמים, זאגט דער אייבערשטער איך געב איבער דעם דין פאר די בית דין אין די הענט אז ער זאל געטויט ווערן דורך בית דין, דאס איז דער פשט ווען ס'שטייט מות יומת און ס'מיינט דורכן בית דין, און אז ס'שטייט יומת אליין מיינט עס בידי שמים. פסוק ל'. אם כופר יושת עליו, אויב א כופר, א אויסלייז געלט, וועט ווערן ארויפגעלייגט אויף דעם באלבאס פון דעם שור המועד, ונתן פדיון נפשו, זאל ער געבן דעם אויסלייזונג פון זיין זעל, און ער ווערט דורך דעם פטור פון די מיתה בידי שמים, וויפיל דארף ער געבן? ככל אשר יושת עליו, לויט וויפיל ס'וועט ווערן ארויפגעלייגט אויף אים דורך די דיינים. זאגט רש"י, אם כופר יושת עליו, אם זה אינו תלוי, ס'איז נישט אויב, והרי דאס איז כמו אם כסף תלוה וואס עס שטייט שפעטער וואס דאס מיינט אויך נישט אויב מען וועט בארגן, ס'איז דאך א מצוה צו בארגן, נאר ס'איז א לשון אשר, זה משפטו, דאס איז די דין, שישיתו עליו בית דין כופר אז דער בית דין זאל ארויפלייגן אויסלייז געלט אויף דעם מענטש. פארוואס שטייט טאקע א לשון אם? זאגן די מפרשים אז עס איז יא דא אמאל וואס דער מענטש געט נישט קיין כופר, צום ביישפיל טאמער די קינדער פון דעם געהארגעטן מענטש, די יורשים זיינע, ווילן נישט אננעמען די אויסלייז געלט, ס'פאסט זיי נישט צו נעמען געלט פאר דעם וואס זייער טאטע איז געהארגעט געווארן, ממילא איז נישט אייביג צאלט מען אויסלייז געלט, נאר אויף אזא פאל ווי די קינדער זענען מסכים צו נעמען, די יורשים זענען מסכים צו נעמען, דעמאלטס איז שייך צו באצאלן אויסלייז געלט. דער רמב"ן זאגט אז פאר דעם שטייט א לשון ספק אם כופר יושת עליו, ווייל די אויסלייז געלט איז אזוי ווי א קרבן, אז דער מענטש וויל, ברענגט ער א קרבן און ער ווערט פארצייהט, און אז ער וויל, באצאלט ער די אויסלייז געלט, אבער מען קען אים נישט צווינגען דאס צו טון. און ער זאגט אויכעט אז מען קען נישט נעמען קיין משכון פון אים אויף דעם, ממילא פאר דעם שטייט א לשון ספק אם כופר, אויב ער וויל עס טון, דעמאלטס זאל ער עס טאקע באצאלן. און די מפרשים שטעלן זיך אז דא קוקט אויס פון רש"י אז די אם כופר יושת עליו איז ממש דאס זעלבע ווי אם כסף תלוה, אויב אזוי וואלט ער עס געדארפט אויסרעכענען אין סוף פרשת יתרו, ווי ס'שטייט אם מזבח אבנים, ברענגט רש"י אראפ דארטן דריי פסוקים פון אם וואס זענען נישט קיין ספק נאר א וודאי, ס'איז א חיוב צו טון אזוי, איז פארוואס רעכנט ער נישט אויס אויכעט דעם פסוק פון אם כופר יושת עליו? זאגן זיי אז ס'איז א חילוק פון דא ביז דארט, דארטן רעדט מען פון זאכן וואס זענען טאקע א מצוה צו גיין טון, בויען א מזבח, בארגן געלט פאר ארעמעלייט. און אזוי ווייטער, אבער דא איז טאקע א חיוב צו געבן כופר, אבער ס'איז נישט קיין מצוה אז מ'זאל זיך צוברענגען צו דעם חיוב, פארקערט, א מענטש דארף זיך היטן, אפהיטן זיינע בהמות זיי זאלן נישט שטויסן, און דורך דעם וועט ער טאקע נישט דארפן ברענגען קיין כופר, ממילא איז דאס א אנדערע סארט אם, ס'איז נישט קיין חיובית, נאר נאכדעם וואס מ'איז באמת מחיוב געווארן דארף מען עס טון, אבער ס'איז נישט קיין חיוב פאר א מענטש ער זאל זיך צוברענגען דערצו. זאגט רש"י ונתן פדיון נפשו, דמי ניזק דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר דמי מזיק, לויט ר' ישמעאל באצאלט מען די ווערט פון די געשעדיגטע מענטש, מען שאצט אפ וויפיל ער וואלט ווערט געווען ביים לעבן צו פארקויפט ווערן, און אזויפיל געלט דארף דער מזיק געבן, און לויט ר' עקיבא שאצט מען אפ די ווערט פון די מזיק ווייל ער דארף דאך א כפרה זאל ער געבן זיין אייגענע ווערט. פסוק ל א. או בן יגח. אדער אויב דער אקס, וואס איז א שור המועד, וועט שטויסן דעם זון, דאס מיינט א קליין קינד, או בת יגח, אדער א טאכטער וועט ער שטויסן, און ס'שטייט יגח יגח עקסטערע, צו זאגן אז די זעלבע הלכה וועט זיין אויכעט ביי א שור תם. און סיי אויב ער הרג'ט זיי און סיי אויב ער שעדיגט זיי, אויף יעדן פאל האט עס די זעלבע הלכה ווי ווען מען שטויסט אן ערוואקסענעם, כמשפט הזה יעשה לו, אזוי ווי דער זעלבער דין זאל געטון ווערן פאר דעם אקס, אז דער אקס דארף פארשטיינערט ווערן, און דער בעל הבית וועט דארפן באצאלן כופר אויב דער אקס איז געווען א מועד. זאגט רש"י או בן יגח בן שהוא קטן או בת שהיא קטנה, לפי שנאמר והמית איש או אשה יכול אינו חייב אלא על הגדולים, כ'וואלט געזאגט אז נאר אויף ערוואקסענע מענטשן איז מען מחיוב, וואס וואלט געווען די הוה אמינא טאקע אז נאר אויף ערוואקסענע איז מען מחיוב, אדער ווייל זיי זענען מחיוב במצוות, אדער ווייל ערוואקסענע מענטשן איז א סימן אז דער אקס איז זייער א שלעכטע אקס, א אקס וואס קען הרג'ענען. אן ערוואקסענע מענטש איז א סימן אז ער איז א גאר א שלעכטער אקס און מען האט אים געדארפט זייער שטארק אפהיטן, אבער קליינע קינדער אז זיי ווערן געהארגעט דורך א אקס איז עס נאכנישט קיין סימן אז דער אקס איז עפעס א ווילדער א ספעציעלער שלעכטער אקס, ווייל ס'איז דאך א נארמאלע זאך אז א אקס זאל קענען הארגענען א קינד. תלמוד לומר או בן יגח וגומר לחייב על הקטנים כגדולים איז פונקט אזוי מחיוב אויף קליינע אזוי ווי אויף גרויסע. און אפילו ס'שטייט או בן יגח או בת יגח, דארף נאך אלץ עקסטער ארויסשטיין והמית איש או אשה, ווייל אין עונשין מן הדין, מ'קען נישט גיין ארויסלערנען פון א קל וחומר מה דאך אויף מינדעריעריגע איז מען מחיוב, כל שכן אויף ערוואקסענע. פסוק ל ב, אם עבד יגח השור או אמה, אויב די אקס וועט שטויסן א גוי'אישע קנעכט אדער א גוי'אישע דינסט, כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו, געלט, דרײַסיק שקלים זאל דער בעלבאס פונעם אקס געבן פאר דער בעלבאס פון דעם עבד אדער די שפחה, והשור יסקל, און די אקס דארף פארשטיינערט ווערן. זאגט רש"י אם עבד או אמה כנעניים, עס קען נישט זיין אז מען רעדט דא פון א עבד עברי, ווייל ביי אים דארף מען באצאלן זיין גאנצע ווערט. און ס'גייט נישט פאר זיין באלבאס, ווייל זיין קערפער באלאנגט נישט פאר זיין באלבאס, ס'גייט פאר זיינע יורשים, שלושים שקלים יתן, גזירת הכתוב הוא, בין שהוא שווה אלף זוז בין שאינו שווה אלא דינר, נישט קיין חילוק צו ער איז ווערט טויזנט זוז אדער איין זוז, אייביג געבט מען דרייסיג שקלים, ווי די מפרשים זאגן דעם טעם, וויבאלד ס'איז געווען זייער א שכיח'דיגע זאך, אַז אַ אָקס זאָל הרגענען אַ קנעכט, דער קנעכט דרייט זיך צווישן די אָקסן, ער פּאַשעט אים און ער פֿיטערט אים, און מע האָט נישט געוואָלט, אַז ס'זאָל זײַן אַ טענהריי יעדער מאָל, די אָקס איז געווען, אַז די עבֿד איז געווען ווערט מער אָדער ווייניקער, האָט מען באַשטימט אַ באַשטימטע פּרײַז פֿאַר יעדן אָקס, דרײַסיק שקלים, און דער חשבון פֿון דרײַסיק שקלים איז די זעלבע, ווי דער ווערט פֿון ערכין. פון א נקבה צווישן צוואנציג און זעכציג, ווייל מען לערנט ארויס א גזירה שווה, עבד כנעני לה לה מאשה, דערפאר האט מען געגעבן פאר דעם עבד כנעני די זעלבע ווערט ווי א אידישע פרוי צווישן צוואנציג און זעכציג יאר, ס'איז דא א רמז אויכעט אויף די דרייסיג שקלים, עבד עבדים יהיה לאחיו, יהיה איז די גמטריא פון דרייסיג. זאגט רש"י, וויפיל איז יעדער שקל וואס מען דארף דא געבן, והשקל משקלו ארבעה זהובים, יעדער שקל וועגט פיר גאלדענע רענדלעך, שהם חצי אונקיא למשקל הישר של קאלאניע, וואס די אלע פיר זהובים אינאיינעם, דאס מיינט אז יעדער שקל פאר זיך וועגט א האלבע אונס, לויט די גלייכע וואג ווי מען פלעגט מעסטן אין קאלאניע. פסוק ל"ג, וכי יפתח איש בור, טאמער א מענטש וועט אויפעפענען די דעקל פון א גריב, און עס לאזן אויפגעדעקט, או כי יכרה איש בור, א מענטש וועט גראבן א גריב, ולא יכסנו, און ער וועט עס נישט צודעקן, ונפל שמה שור או חמור, און ס'וועט אריינפאלן דארט א אקס אדער א אייזל. זאגט רש"י וכי יפתח איש בור שהיה מכוסה ס'איז געווען פארדעקט וגלהו ער האט עס אויפגעדעקט או כי יכרה למה נאמר פארוואס דארף עקסטרע ארויסשטיין אין פסוק אז אויב מ'גראבט אויף א גרוב איז מען מחויב אם על הפתיחה חייב אויב אויפן עפענען א דעקל פון א עקזיסטירענדע גרוב איז מען מחויב על הכריה לא כל שכן איז מען דען נישט זיכער מחויב אויפן גראבן א גרוב אלא להביא כורה אחר כורה שהוא חייב, דאס לערנט אונז ארויס אז אויב דער ערשטער מענטש האט געגראבן א גרוב פון נײַן טפחים, וואס נײַן טפחים טיף קען נאך נישט הרג'נען קיין בהמות, און ס'האט געקומען א צווייטער מענטש און צוגעגראבן איין טפח און האט געמאכט אז דער גרוב זאל האבן צען טפחים, און נאכדעם איז אריינגעפאלן א בהמה און זי איז געשעדיגט געווארן אדער געשטארבן, איז דער צווייטער מחויב און דער ערשטער איז פטור. ווי דער גר"א זאגט א רמז, ס'שטייט דא צוויי מאל בור אין פסוק, די ערשטע מאל שטייט עס מיט א ו' און די צווייטע מאל שטייט עס חסר, ווייל ביים עפענען א דעקל איז מען נאר מחיוב אויב ס'איז געוועזן א פארטיגע בור, א בור מלא, ס'איז געווען מיט צען טפחים, כי יכרה איש בור מיינט אז ס'איז געוועזן א בור פון ניין טפחים, ס'איז נאכנישט געווען קיין פארטיגע בור, ס'איז נישט געווען קיין בור מלא, און ער האט עס צוגעענדיגט, ער האט עס משלים געווען מיט נאך איין טפח איז מען אויכעט מחיוב. ולא יכסנו, לכאורה איז איבריג די ווערטער ולא יכסנו, ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט ונפל שמה שור או חמור וואלט איך אליין פארשטאנען אז ס'פאלט אריין איז עס נישט געווען צוגעדעקט, נאר די פסוק וויל מיר זאגן הא אם כסהו פטור, אויב ער האט עס יא צוגעדעקט איז ער פטור אפילו ער האט אליין געגראבן דעם גריב, איך זאג נישט אז ווען מ'האט אויפגעגראבן אליינס א גריב זאל מען עס מוזן צוריק צושטאפן מיט זאמד, ס'גענוג אז מ'לייגט ארויף א דעקל וואס די דעקל איז גענוג א שטארקע שמירה אז א וואגן פול מיט שטיינער קען אריבערפארן דערויף און ס'צוברעכט זיך נישט, אזא מין דעקל אז מ'לייגט ארויף איז מען פטור. ובחופר ברשות הרבים דיבר הכתוב, די פסוק רעדט דא אז מ'גראבט אין די רשות הרבים, און ס'טאקע לאו דווקא אין די רשות הרבים, הוא הדין אויב ער גראבט ביי זיך אין רשות, און נאכדעם איז ער מפקיר זיין חצר אז מענטשן זאלן קענען דא אריינקומען, איז מען אויכעט מחיוב. די עיקר מיינט ער דא ממעט צו זיין אויב א מענטש גראבט ביי זיך אין חצר און ער געבט נישט קיין רשות פאר קיינעם אריינצוקומען, דעמאלט אויב איינער איז יא אריינגעקומען און געשעדיגט געווארן קען מען אים זאגן וואס זוכט דיין אקס אין מיין חצר און דעמאלטס איז מען פטור. שור או חמור. זאגט רש"י הוא הדין לכל בהמה וחיה, יעדע בהמה וחיה וואס וועט געשעדיגט ווערן אין א בור וועט מען דארפן באצאלן, שבכל מקום שנאמר שור וחמור אנו למדין אותו מען לערנט ארויס א גזירה שווה שור שור משבת, שנאמר ס'שטייט ביי שבת למען ינוח שורך וחמורך, מה להלן איז עס לאו דווקא די אקס מיט די אייזל, נאר כל בהמה וחיה האבן דעם זעלבן דין כשור, שהרי נאמר במקום אחר וכל בהמתך, איז אף כאן כל בהמה וחיה האבן דעם דין כשור. ולא נאמר שור וחמור אלא שור ולא אדם חמור ולא כלים, פארוואס שטייט ארויס אין פסוק פונקט שור וחמור? אויב ביי אלע מיני בהמות איז מען מחיוב, און אויכעט ביי מענטשן און ביי כלים וויאזוי די הווה אמינא וואלט געווען, וואלט נישט געדארפט שטיין שור וחמור, סיי וועלכע זאך ס'פאלט אריין איז מען דאך מחיוב, פארוואס דארף ער ארויסשרייבן שור וחמור? נאר ס'איז א מיעוט, שור ולא אדם, אויב א מענטש פאלט אריין, נישט דווקא א מענטש וואס ער האט שכל, אפילו א מענטש וואס ער האט נישט געהאט געהעריג קיין שכל צו קוקן, אפילו א בלינדער מענטש, אפילו א מענטש וואס גייט ביינאכט, דאס איז א גזירת הכתוב אז נאר אויף בהמות איז מען חייב און נישט אויף מענטשן. און א חמור קומט ממעט צו זיין כלים, אויב א חמור פאלט אריין מיט זיינע געצייג און די געצייג צעברעכן זיך, דארף מען נאר באצאלן פאר דעם חמור און נישט פאר די כלים. פסוק ל' ד', בעל הבור ישלם, דער בעל באס פון דעם גריב, דער וואס האט עס געגראבן, דארף באצאלן די שאדנס, כסף ישיב לבעליו, געלט זאל ער צוריקקערן פאר זיין בעל באס, פאר דער בעל באס פון דעם אקס אדער דעם אייזל, והמת יהיה לו, און די טויטע נבילה פון דעם אקס אדער דעם אייזל דארף גיין פאר דעם ניזק, ווי רש"י איז מסביר אז דאס קען מען נוצן אלס א חלק פון די תשלומים. זאגט רש"י בעל הבור, בעל התקלה, ס'מיינט דער וואס האט געמאכט דעם שטרויכלונג מיטן גריב, אף על פי שאין הבור שלו, אפילו אויב ס'איז נישט ממש זיינס, שעשאו ברשות הרבים, למשל ווען ער גראבט א גריב אין די רשות הרבים באלאנגט עס נישט צו אים, אבער עשאו הכתוב בעליו להתחייב עליו בנזקין, די תורה האט עס אריינגעלייגט אין זיין רשות אויף אזויפיל אז ער איז מחויב צו באצאלן די שאדנס וואס קומען ארויס פון דעם, כסף ישיב לבעליו, לכאורה וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט ישלם כסף לבעליו, די ווארט ישיב איז איבריג, נאר וואס דען, ישיב לרבות שווה כסף, מען קען באצאלן אפילו זאכן וואס זענען ווערט געלט, ואפילו סובין, מען קען אפילו נעמען קלאוון פון תבואה, די שמוץ פון די קערנדלעך און דאס באצאלן. הגם, נזקים שאצט מען אייביג בעידית, וועט מען זען שפעטער אז ווען מען באצאלט קרקע דארף מען אייביג געבן פון די בעסטע קרקעות, אבער אויב מען באצאלט מטלטלין זאכן וואס זענען נישט קרקע, איז יעדע זאך וואס מען געט זאגט די גמרא הייסט עידית, ווייל אויב ס'פארקויפט זיך נישט אזוי גוט אין דעם געגנט וועט ער גיין צו א פלאץ וואו ס'איז דא א גרויסע פארלאנג דערפאר און דארטן וועט ער עס זייער גרינג קענען פארקויפן. א קרקע קען מען נישט אוועקטראגן פון פלאץ, איז ווען מען באצאלט מיט קרקעות דארף מען געבן די בעסטע כדי ס'זאל זיך אים גרינגער פארקויפן. והמת יהיה לו, פאר וועמען דארף זיין די נבילה? לניזק, שמין את הנבילה, מען שאצט אפ וויפיל ס'איז ווערט ונוטלה בדמים, ער נעמט עס פאר די ווערט, ומשלם לו המזיק עליה תשלומי נזקו, דער מזיק באצאלט פארן ניזק נאר די איבעריגע געלט, אויסער וויפיל די נבילה איז ווערט געווען. און די רמב"ן שטעלט זיך אז דאס איז א פשוט'ע זאך, ווייל ס'האט מען דאך יעצט געזאגט אז מ'קען געבן אפילו סובין, איז אפילו נישט נאר די נבילה אליין קען מען אים געבן צו באצאלן, אפילו אויב ער האט אנדערע נבילות או טרייפות ביי זיך אין שטוב, קען ער דאס געבן פאר דעם ניזק און מיט דעם באצאלן דעם גאנצן שאדן. נאר וואס דען, די חידוש איז, פחת נבילה ווי די גמרא רופט עס אן, אויב די נבילה איז געווארן ווייניגער ווערט, צווישן די מיתה און די העמדה בדין, אדער ס'איז אינגאנצן געגנב'עט געווארן, דעמאלט זאג איך אז די נבילה האט אייביג באלאנגט פארן ניזק, און די שאדן וואס איז געווארן ווייניגער ווערט אדער ס'איז פארגנב'עט געווארן גייט צום ניזק, דער ניזק ליידט די שאדן און דער מזיק דארף נאר באצאלן די איבעריגע געלט. פסוק ל' ה'. וכי יגף שור איש את שור רעהו, אויב די אקס פון איין מענטש וועט שטויסן דעם אקס פון זיין חבר א צווייטן אקס ומת און די צווייטע אקס וועט שטארבן, ומכרו את השור החי, זאל מען פארקויפן דעם לעבעדיגן אקס דעם מזיק, וחצו את כספו און צו האלבן זיין געלט.

כי יגף מיינט אז ער האט אים געשלאגן. שור איש מיינט שור של איש. ס'מיינט נישט אז א אקס האט געשטויסן א מענטש, ס'שטייט דאך נאכדעם את שור רעהו, נאר ס'מיינט אז די אקס האט באלאנגט צו איין מענטש און ס'האט געשטויסן די אקס פון זיין חבר. ומכרו את השור וגומר. בשווים הכתוב מדבר. די פסוק ווי ס'שטייט אז מ'דארף צוהאלבן ביידע אקסן און אזוי באצאלט מען דעם חצי נזק, דאס רעדט מען נאר ווען ביידע אקסן זענען געוועזן אייניג ווערט. וואס דאס איז די געווענליכע אופן ווען איין אקס הרג'עט א צווייטע, איז די שור המזיק זיכער נישט געוועזן ווייניגער ווערד ווי די שור הניזק, אנדערש וואלט ער זיך נישט געקענט פארמעסטן מיט אים און אים הרג'ענען, און די שור הניזק איז אויך נישט געווען ווייניגער ווערד ווי די שור המזיק, ווייל ווען יא וואלט ער געציטערט פון אים און אוועקגעלאפן. אז ער האט זיך פארמאסטן מיט אים און איינער האט דערהרג'עט דעם אנדערן, זענען זיי ביידע געווען בערך אייניג ווערד. און פאר דעם שטעלט די פסוק אראפ דעם כלל אז מען זאל צוהאלבן ביידע ווייל דאס איז די שטייגערליכע אופן ווען איין אקס הרג'עט דעם אנדערן ווי רש"י שמועסט עס אויס שור שווה מאתים שהמית שור שווה מאתים ביידע אקסן זענען געווען ווערט צוויי הונדערט זוז בין שהנבילה שווה הרבה בין שהיא שווה מעט נישט קיין חילוק וויפיל די נבילה איז ווערט אסאך אדער ווייניג כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת ווען מען צוטיילט די טויטע בהמה און די לעבעדיגע בהמה, פאר ביידע מענטשן, פארן מזיק און די ניזק, נמצא קומט אויס כל אחד מפסיד חצי נזק שהזיקה המיתה, יעדער איינער דערלייגט די האלבע שאדן וואס די וואס די מיתה האט שאדן געמאכט, למשל אויב די נבילה איז געווען ווערט פֿופֿציק זוז, קומט אויס אז די שאדן דא איז געוועזן הונדערט און פופציג, פון מאתים איז עס אראפגעגאנגען אין ווערד צו פופציג, איז ווען מען צוטיילט די לעבעדיגע בהמה און מען געט א הונדערטער פארן מזיק און א הונדערטער פארן ניזק, און מען צוטיילט אויך די נבילה פֿינף און צוואַנציק פארן מזיק פֿינף און צוואַנציק פארן ניזק, קומט אויס אז יעדער איינער בלייבט מיט הונדערט פֿינף און צוואַנציק זוז, און יעדער איינער האט שאדן געהאט פֿינף און זיבעציק זוז וואס דאס איז א האלב פון די שאדן וואס איז געשען דא. און ווי די משכיל לדוד שמועסט אויס אז ס'איז לאו דווקא אז מען נעמט די טויטע נבילה און מען צעטיילט עס האלב און האלב, דאס האבן מיר דאך פריער געלערנט אז די נבילה גייט אינגאנצן פארן ניזק, נאר מען שאצט עס אין געלט, כאילו די האלב פון דעם גייט פארן ניזק און די האלב פון דעם גייט פארן מזיק און אזוי ווייסט מען וויפיל מען דארף דא באצאלן. למדנו, זאגט רש"י, לערנען מיר פון דעם פסוק ארויס שהתם משלם חצי נזק, א בהמה וואס איז א תם, ס'האט נאכנישט געשטויסן קיין דריי מאל, באצאלט מען א האלב פון די שאדן, שמן השוין אתה למד לשאינן שוין, פון די פסוק דא וואס רעדט ווען ביידע זענען אייניג ווערט, קענסטו ארויסלערנען וואס די הלכה איז ווען ביידע זענען נישט אייניג ווערט. כדין התם לשלם חצי נזק לא פחות ולא יותר, מען זעט פון דא אז א תם באצאלט אייביג א האלב, נישט מער און נישט ווייניגער. או יכול אף בשאינן שווים בדמיהן כשהן חיים אמר הכתוב וחצו את שניהם, אפשר זאל איך זאגן אז דאס איז א גזירת הכתוב, אז אייביג ביי א שור תם צוהאלבט מען די לעבעדיגע מיט די טויטע און אזוי פאררעכנט מען זיך, נישט קיין חילוק צו ס'אייניג ווערט אדער נישט. זאגט רש"י ס'קען נישט זיין, ווייל אם אמרת כן אויב זאגסטו אזוי, פעמים קומט אמאל אויס שהמזיק משתכר הרבה, דער וואס זיין אקס האט געשעדיגט פארדינט דא אסאך, ווען, כשהנבילה שווה לימכר לנכרים הרבה יותר מדמי שור המזיק, אויב די נבילה איז זייער ווערט, און ס'פארקויפט זיך פאר א גוי מער ווי די ווערט פון די גאנצע אקס וואס האט געשעדיגט, איז ווען מ'צוטיילט דעם נבילה, און מען געט א האלב דערפון פאר דעם מזיק, קומט אויס אז ער פארדינט נאך דא. ואי אפשר שיאמר הכתוב שיהא המזיק נשכר, ס'איז דאך נישט מעגליך אז דער פסוק זאל זאגן אז דער מזיק וואס ער האט נישט געהיטן זיין אקס זאל נאך פארדינען דא. או פעמים, אמאל דא פארקערט, שהניזק נוטל הרבה יותר מדמי נזק שלם. ביי א שור תם, וואס דאס דארף ווען זיין לייכטער ווי א שור המועד, קען אמאל אויסקומען אז דער געשעדיגטער זאל באקומען אסאך מער ווי די גאנצע שאדן וואס ער האט געהאט. שחצי דמי שור המזיק שווין יותר מכל דמי שור הניזק, אויב די שור תם וואס האט געשטויסן איז געווען זייער ווערד, איז אפילו די האלב פון די ווערד פון די לעבעדיגע אקס מער ווי די גאנצע שאדן וואס ער האט געהאט דא, און ואם אמרת כן הרי תם חמור ממועד, קען דאך נישט זיין אזא זאך אז ביי א שור תם, זאל מען באצאלן מער ווי ביי א שור מועד, איז על כרחך לא דיבר הכתוב אלא בשווין, די פסוק רעדט נאר ווען ביידע זענען אייניג ווערט, ולמדך און ער לערנט דיך שהתם משלם חצי נזק, ומן השווין תלמד לשאינן שווין, פון דעם וועסטו ארויסלערנען די הלכה אז ווען ס'איז נישט גלייך, צוטיילט מען טאקע נישט האלב און האלב ביידע אקסן, שהמשתלם חצי נזקו שמין לו את הנבילה, מ'לערנט ארויס פון דא נאר אז דער וואס ווערט באצאלט די חצי נזק, באקומט קודם די נבילה צוגעטיילט פאר זיין חלק, ומה שפחתו דמיו בשביל המיתה, דאס וואס זיין בהמה איז געווארן ווייניגער ווערט צוליב דעם טויט, נוטל חצי הפחת והולך, באקומט ער א האלב פון די שאדן וואס ער האט דא געהאט, און ער גייט. זאגט רש"י ולמה אמר הכתוב בלשון הזה, פארוואס טאקע האט דער פסוק זיך אויסגעדרוקט מיט דעם לשון ולא אמר ישלם חציו, פארוואס האט ער נישט געזאגט זאל מען באצאלן א האלב? פארוואס שטעלט ער עס אראפ אויף א אופן ווי מען זאל פארקויפן די לעבעדיגע אקס? ללמד דאס קומט דיך לערנען? שאין התם משלם אלא מגופו. א שור תם דארף דער בעל הבית זיינע באצאלן נאר וויפיל דער אקס אליין האט אין זיך פון זיין ווערט, ואם נגח ומת אחר כך, אויב למשל די שור תם האט געשטויסן און ס'איז אליינס געשטארבן, אין הניזק נוטל אלא הנבלה, נאר וואס איז דא דאס קען ער נעמען צו באצאלן זיין חצי נזק, ואם אינה מגעת לחצי נזקו, אויב די נבילה דעקט נישט דעם האלבן שאדן וואס ער האט געהאט, יפסיד, דארף ער דערלייגן, מען קען נישט מחייב זיין דעם באלבאס ארויסצולייגן נאך געלט פון זיין טאש, נאר ומכרו את השור החי, אויב ס'איז דא גענוג געלט אין דעם לעבעדיגן אקס, דעמאלטס איז מען מחויב צו באצאלן, אנדערש נישט. או שור שווה מנה, שנגח שור שווה חמש מאות זוז, אויב די שור תם איז געווען ווערט נאר א הונדערט זוז, און ס'האט געשטויסן א אקס וואס איז געווען ווערט פינף הונדערט זוז, און דעמאלטס איז געווען די שאדן, לאמיר זאגן, צוויי הונדערט זוז צו דריי הונדערט זוז, אינו נוטל אלא את השור, ער קען נאר נעמען דעם לעבעדיגן אקס וואס איז ווערט א הונדערט זוז, שלא נתחייב התם לחייב את בעליו לשלם מן העליה, א שור תם איז נישט מחויב געווארן צו מחייב זיין זיין בעל הבית צו באצאלן פון זיין טאש, פון דארט וואו ער האלט זיין געלט, נאר פון די ווערט פונעם אקס אליין דארף מען נעמען געלט צו באצאלן. פסוק ל"ו. או נודע כי שור נגח הוא, אויב מ'ווערט באקאנט אז דער איז יא אן שטויסעדיגער אקס מתמול שלשום שוין פון נעכטן און אייערנעכטן ולא ישמרנו בעליו און זיין באלבאס האט אים נישט אפגעהיטן, שלם ישלם שור תחת השור, דעמאלס דארף ער באצאלן א גאנצע אקס אנשטאטס דעם אקס, דאס מיינט נזק שלם, והמת יהיה לו, און די טויטע נבילה גייט אויכעט פארן ניזק, און די דיפערענץ וויפיל ס'איז ווערט געווען מער ביים לעבן ווי די נבילה איז יעצט ווערט, דאס דארף ער אינגאנצן באצאלן. זאגט רש"י או נודע או לא היה תם, ווייל בפשטות איז דאך די ווארט או שווער דא, עס וואלט געדארפט שטיין אם נודע, וואס איז די או נודע? אדער? ממילא זאגט רש"י אדער ס'איז נישט געווען א תם, נאר נודע כי שור נגח הוא. אלא נודע כי שור נגח הוא היום ומתמול שלשום הרי שלש נגיחות האט שוין דריי מאל געשטויסן און יעצט שטויסט עס די פערדע מאל איז שלם ישלם שור דאס מיינט נזק שלם והמת יהיה לו לניזק ועליו ישלים המזיק עד שישתלם ניזק כל נזקו ביז דער ניזק וועט ווערן באצאלט זיין גאנצע שאדן וואס ער האט געהאט פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור או שה, אויב א מענטש וועט גנב'ענען א אקס אדער א לעמעלע, וטבחו, און ער שעכט אים, או מכרו אדער ער פארקויפט אים, חמשה בקר פינף רינדער ישלם זאל ער באצאלן תחת השור אנשטאטס דעם אקס, וארבע צאן און פיר שאף תחת השה אנשטאטס דער לעמעלע. זאגט רש"י חמשה בקר וגומר. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות, דער אייבערשטער האט פארשוינט די כבוד פון די מענטשן, שור שהולך ברגליו, א אקס וואס גייט אליין צו פיס, ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, דער גנב האט זיך נישט געדארפט פארשעמען דורך שלעפן אויפן אקסל משלם חמשה, דארף ער באצאלן פינף מאל די זאך וואס ער האט געגנב'ט. שה א לעמעלע שנושאו על כתפו, ער האט זיך געדארפט פארשעמען אינעם שלעפן אויף די אקסל ביים גנב'נען, משלם ארבעה, דארף ער נאר צאלן פיר, הואיל ונתבזה בו וויבאלד ער איז פארשעמט געווארן מיט דעם. אמר רבי מאיר א צווייטע טעם, בוא וראה כמה גדולה כוחה של מלאכה, ווי חשוב ארבעטן איז ביים אייבערשטן, שור שבטלו ממלאכתו משלם חמישה, ווען איינער האט אוועקגעגנב'עט איינעמ'ס אקס האט ער אים געשטערט פון זיין ארבעט, פאר דעם דארף ער באצאלן פינף מאל, שה שלא ביטלו ממלאכתו א לעמעלע שטייט נישט צום ארבעטן, איז דארף מען נאר באצאלן ארבעה. תחת השור תחת השה, שנאן הכתוב, די פסוק חזר'ט איבער אין דעם פסוק שטייט צוויי מאל שור און צוויי מאל שה, לכאורה וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט כי יגנוב איש שור, וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחתיו. והרבה צויין תחת א ס. פארוואס שטייט צוויי מאל שור און צוויי מאל שה. לומר צו זאגען שאין מידת תשלומי ד' וה' נוהגת אלא בשור ושה בלבד. מען לערענט נישט ארויס א גזירה שווה פון אלע אנדערע פלעצער ווי ס'מיינט אלע בהמות, נאר ס'מיינט דווקא שור ושה איז מען מחויב צו באצאלן די ד' וה'. קאפיטל כ"ב פסוק א' אם במחתרת ימצא הגנב, אויב א גנב וועט געפונען ווערן אינמיטן אויפברעכן א טונעל, ער ברעכט זיך אריין צו איינעם אינדערהיים, והוכה, און ער וועט געשלאגן ווערן, דער באלבאס פון די הויז וועט אים שלאגן ומות און דער גנב וועט שטארבן, אין לו דמים, ס'איז אזוי ווי דער מענטש דער גנב האט נישט קיין בלוט צו זיך, און מ'דארף גארנישט באשטראפן דעם שלעגער. זאגט רש"י אם במחתרת כשהיה חותר את הבית בשעת ער האט אויפגעגראבן דעם הויז, ווי די מפרשים זאגן אז אויב ער איז אריינגעקומען געהעריג דורך די טיר דעמאלטס איז ער נישט גרייט צו הרג'נען און ס'איז נישט געזאגט געווארן די הלכה פון הבא להורגך השכם להורגו ווייל ער טראכט טאמער דער באלבאס וועט זיך קעגן שטעלן וועל איך גלייך אנטלויפן כ'האב דאך דא א אפענע טיר, אויב אבער ער קומט אריין פון א הינטער טיר און ער האט אויפגעבראכן דעמאלטס איז ער גרייט צו הרג'נען און אויף דעם איז געזאגט געווארן אין לו דמים. אין לו דמים, זאגט רש"י, אין זו רציחה, דאס הייסט נישט קיין רציחה, הרי כמת מעיקרו, דער מענטש הייסט אזוי ווי א טויטער פון אנהייב אן, כאן למדתך תורה, פון דא האט דיר די תורה געלערענט, אם בא להרגך השכם להרגו, אויב א מענטש קומט דיך הרג'נען, זאלסטו דיך פעדערן און אים פריער הרג'נען, וזה להרגך בא, דער מענטש איז געקומען דיך הרג'נען, שהרי יודע הוא, ער ווייסט גאנץ גוט, שאין אדם מעמיד עצמו, א מענטש שטעלט זיך נישט אראפ, ורואה און ער קוקט זיך צו, שנוטלים ממונו בפניו ווי מען נעמט אוועק זיין געלט פארנט פון אים, ושותק און שווייגט. איז ער דאך גערעכנט אויף דעם אז דו גייסט דיך אנרופן דא און דו גייסט דיך אננעמען פאר דיין געלט, לפיכך על מנות כן בא, ער איז געקומען מיט דעם ציל, מיט דעם חשבון, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו, אויב דער באלבאס פון די געלט וועט זיך אויפשטעלן אקעגן אים, וועט ער אים הרג'נען, אז ער איז גרייט דיך צו הרג'נען, זאלסטו אים פעדערן און הרג'נען. פסוק ב', אם זרחה השמש עליו, ווי רש"י ערקלערט, אויב די זון האט אויפגעשיינט אויף אים מיינט אז דו ביסט ברור כשמש אז ער איז געקומען פאר פרידנס צוועקן, ער איז נישט גרייט דיך צו הרג'נען, למשל ער איז דיין אייגענע טאטע און ער האט רחמנות אויף דיר, דמים לו, אויב דו האסט אים געהארגעט, איז יא דא בלוט צו אים, און דו וועסט דארפן געהארגעט ווערן פאר דעם. שלם ישלם, אויב דער גנב ווערט געכאפט מיט די גניבה, דארף ער באצאלן די זאך וואס ער האט געגנבעט, און ער דארף אויכעט באצאלן כפל, אם אין לו, טאמער ער האט נישט צו באצאלן ונמכר בגניבתו, זאל ער פארקויפט ווערן צוליב די גניבה. זאגט רשי, אם זרחה השמש עליו, אין זה אלא כמין משל, ס'איז אזוי ווי א משל, אם ברור לך הדבר שיש לו שלום עמך כשמש הזה שהוא שלום בעולם, אויב ס'איז ביי דיר קלאר אז ער איז פרידליך מיט דיר אזוי ווי די זון וואס מאכט פרידן אויף די וועלט, כך פשוט לך אזוי גלאט איז דיר, שאינו בא להרוג אז ער קומט נישט הרג'נען, אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו אפילו די מענטש פון די געלט וועט זיך אויפשטעלן אקעגן אים וועט ער נישט הרג'נען כגון אב החותר לגנוב ממון הבן, א טאטע וואס קומט דא אונטערגראבן צו גנב'נען די געלט פונעם זון, בידוע ווייל ס'איז דאך באקאנט שרחמי האב על הבן ואינו בא על עסקי נפשות, א טאטע האט רחמנות אויף זיין זון און ער קומט נישט צו הרג'נען, אין אזא פאל איז דמים לו כחי הוא חשוב ער הייסט יא ווי א לעבעדיגער מענטש און רציחה היא אם יהרגנו בעל הבית. שלם ישלם הגנב ממון שגנב, דער גנב דארף באצאלן דאס געלט וואס ער האט גע'גנב'עט, ואינו חייב מיתה, ער איז נישט מחיוב קיין מיתה פארן זיך אונטערגראבן אין אזא מין פאל ווי מ'ווייסט אז ער גייט נישט הרג'נען. ואונקלוס שתרגם, אם עינא דסהדיא נפלת עלוהי, די תרגום טייטשט אויס אם זרחה השמש עליו, אז דאס מיינט די אויג פון די עדים איז ארויפגעפאלן אויף אים, ס'איז דא עדים וואס האבן באמערקט די גאנצע זאך און זיי האבן געווארנט. לקח לו שיטה אחרת, ער האט זיך גענומען א צווייטע מהלך דא אין דעם פסוק, לומר צו זאגן שאם מצאוהו עדים, קודם שבא בעל הבית, אויב די עדים האבן שוין געטראפן דעם איינברעכער פאר דער בעל הבית איז געקומען, וכשבא בעל הבית נגדו ווען דער בעל הבית איז געקומען קעגן אים התרו בו שלא יהרגהו האבן זיי אים אנגעזאגט ער זאל אים נישט הרג'נען, דמים לו, לויט די תרגום איז די פשט פון דמים לו חייב עליו אם הרגו, ס'איז דא א חיוב פון בלוט אויף דעם בעל באס, ער איז מחיוב מיתה אויב ער האט אים געהארגעט, שמאחר שיש רואים לו וויבאלד מ'האט אים שוין באמערקט עדים האבן געזען וואס דא גייט פאר, אין הגנב הזה בא על עסקי נפשות ולא יהרוג את בעל הממון, ס'איז זיכער אז דער גנב וועט זיך יעצט נישט אויפשטעלן און הרג'נען דעם בעל באס, ממילא אז ער האט אים געהארגעט איז ער יא מחיוב מיתה. פסוק ג' אם המצא תמצא בידו הגניבה, אויב ס'וועט געפונען ווערן די גניבה אין זיין רשות, משור, עד חמור, עד שה, סיי ער האט גע'גנב'עט א אקס, סיי א אייזל, סיי א לעמעלע, און הוא הדין אנדערע זאכן וואס האבן נישט קיין רוח חיים, חיים, אויב די בהמות האבן נאך געלעבט, איז חיים שניים ישלם, מען דארף באצאלן צוויי לעבעדיגע בהמות, ער דארף באצאלן כפל, אבער ס'איז נישט גענוג אז ער באצאלט טויטע זאכן, מען האט מחמיר געווען אויף אים אז ס'מוז זיין אדער לעבעדיגע בהמות אדער די ווערד פון לעבעדיגע בהמות. זאגט רש"י, אם המצא תמצא בידו מיינט ברשותו, שלא טבח ולא מכר, ער האט עס נישט גע'שחט'ן און נישט פארקויפט, ווייל אויב ער האט עס גע'שחט'ן איז עס שוין בכלל נישט דא אויף די וועלט. ס'קען נישט הייסן המצא תמצא, און אויב ער האט עס פארקויפט איז עס ווייטער נישט ברשותו, ס'איז נישט בידו. אויב ער האט עס גע'שחט'ט אדער פארקויפט דארף ער דאך באצאלן ד' וה'. אויב אבער ס'איז נאך געווען לעבעדיג און ס'איז נאך געווען ביי אים, איז משור עד חמור. זאגט רש"י כל דבר בכלל תשלומי כפל, יעדע זאך וואס מ'כאפט ביים גנב דארף ער באצאלן דאפלט, בין שיש בו רוח חיים בין שאין בו רוח חיים סיי ס'א לעבעדיגע זאך סיי א נישט הרי נאמר במקום אחר שטייט שפעטער אין פסוק על שה על שלמה על כל אבידה וגומר ישלם שניים לרעהו אפילו אויף א קלייד און אויף סיי וועלכע זאך דארף ער באצאלן כפל חיים שניים ישלם ולא ישלם לו מתים ער זאל אים נישט באצאלן די טויטע נבילה אנדערש ווי פריער וואס מ'האט געלערנט אז פאר א ניזק געבט מען די נבילה אליינס און מען צאלט נאר צו די איבעריגע צום נזק שלם אדער צום חצי נזק, דא אבער ביי א גנב האט מען מחמיר געווען און מען האט געזאגט אז ער קען נישט באצאלן מיט די נבילה, אלא חיים אדער לעבעדיגע בהמות או דמי חיים, אדער באצאלן די ווערד פון לעבעדיגע בהמות. וואס איז די טעם פארוואס מען דארף באצאלן כפל? ווייל אויב איך זאל זאגן אז ס'איז גענוג אז מ'געט צוריק די זאך אליין, וועט זיין זייער אסאך גנבים אויף די וועלט, ס'לוינט זיך זיי צו פרובירן גנב'נען, ווייל אפילו מ'וועט זיי כאפן וועלן זיי גארנישט דערלייגן דא קיין געלט, זיי דארפן נאר צוריקגעבן וואס זיי האבן גע'גנב'עט. ממילא האט מען געזאגט ועשיתם לו כאשר זמם, אויב דו האסט גע'גנב'עט עפעס פון איינעם אין די ווערד פון הונדערט דאלער, איז אויסער דעם וואס דו געסט צוריק די זאך וואס דו האסט גע'גנב'עט דארפסטו פון דיין טאש דערלייגן א הונדערט דאלער, דארפסט באצאלן דאפלט פון וויפיל דו האסט גע'גנב'עט. פסוק ד' גייט מען רעדן פון די נזקים פון רגל און שן, אז א מענטש לאזט זיינע בהמות שאדן מאכן יענעמ'ס פארמעגנס מיט די פיס צוטרעטן אדער מיט די ציין אפעסן, כי יבער איש, אז א מענטש וועט לאזן פירן זיינע בהמות שדה או כרם אין יענעמ'ס פעלד אדער וויינגארטן, ושילח את בעירו, ער לאזט גיין זיינע בהמות מיט די פיס און זיי טרעטן אפ יענעמ'ס א זאך, אדער ובער בשדה אחר, ער לאזט זיינע בהמות גייען אפעסן מיט די מויל און פארלענדן אין אן אנדערענס פעלד. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, דער מזיק דארף באצאלן פון די בעסטע פעלדער און די בעסטע וויינגערטנער וואס ער האט, מען האט גע'קנס'עט א מזיק אז ער מוז באצאלן פון די עידית, כדי מענטשן זאלן גוט אפהיטן זייערע בהמות זאלן נישט גיין שעדיגן ווייטער. זאגט רש"י כי יבער את בעירו ובער כולם לשון בהמה כמו אנחנו ובעירנו כי יבער יוליך בהמותיו בשדה, די איבערטייטש פון כי יבער איז אז ער פירט זיינע בהמות אין א פעלד וכרם של חברו אין יענעמ'ס וויינגארטן און יענעמ'ס פעלד ויזיק אותו באחת משתי אלה ער שעדיגט יענעמ'ס פעלד אדער וויינגארטן מיט איינע פון די צוויי אופנים

בשדה אחר מיינט נישט אין אן אנדערע פעלד, נאר בשדה של איש אחר, פאר דעם שטייט בשדה אחר און נישט בשדה אחר, ווייל מען רעדט פון א פעלד וואס באלאנגט צו א צווייטן מענטש, מיטב שדהו ישלם, שמין את הנזק, מען שאצט אפ די שאדן, ואם בא לשלם לו קרקע דמי נזקו, אויב ער וויל באצאלן די ווערד פון די שאדן מיט קרקע, ישלם לו זאל ער אים באצאלן ממיטב שדותיו, פון די בעסטע פון זיינע אייגענע פעלדער. למשל אם היה נזקו סלע, אויב זיין שאדן איז געוועזן איין סלע, יתן לו שווה סלע מעידית שיש לו, זאל ער אים געבן פון די בעסטע פעלד וואס ער האט, די ווערד פון א סלע. למדך הכתוב, די פסוק האט דיך געלערנט דא, שהנזקין שמין להם בעידית. הגם, ווען מען באצאלט ווערד פון זיבורית פון די שוואכערע פעלדער, וואלט מען געגעבן א גרעסערע שטיקל פעלד, לוינט זיך פאר דעם ניזק צו באקומען א קלענערע שטיקל אבער פון די בעסערע פעלדער ווייל דאס וועט זיך אים גרינגער פארקויפן ווי א גרעסערע שטיקל פון די שוואכערע סארט פעלדער. פסוק ה', כי תצא אש אז ס'וועט ארויסגיין א פייער, א מענטש האט געמאכט א פייער ביי זיך אין פעלד און ער האט נישט גענוג געהיטן אז די ווינט זאל עס נישט קענען ארויסטראגן אדער דערנער זאלן זיך נישט קענען אנכאפן דערמיט, און ס'איז טאקע ארויסגעגאנגען ומצאה קוצים, דורך דעם וואס האט געטראפן דערנער און אפגעגעסן די דערנער איז האט עס געווארן א גרעסערע פייער און ס'איז געגאנגען ווייטער און ווייטער ונאכל גדיש ביז ס'איז אריין ביי יענעם אין הויף און ס'איז אפגעגעסן געווארן פארלענדעט געווארן א שייער, א הויפן תבואה, או הקמה, אדער שטייענדיגע תבואה, או השדה, אדער גראז אויפן פעלד, אדער די פעלד אליין, די ערד וואס איז געוועזן אויפגעאקערט דארף מען יעצט איבעראקערן און ס'איז געווארן אינגאנצן פארטריקנט פון די פייער. שלם ישלם המבעיר את הבערה, דער וואס האט אנגעצינדן דאס פייער און האט עס נישט גענוג אפגעהיטן וועט דארפן באצאלן. זאגט רש"י כי תצא אש, אפילו מעצמו, אפילו ס'גייט ארויס פון זיך אליין, ער האט עס נישט געמאכט ס'זאל אריבערגיין צו יענעמ'ס פעלד, ומצאה קוצים קרדונ"ש בלע"ז, ס'האט געטראפן דערנער, ונאכל גדיש, שליחכה בקוצים, ס'האט אפגעגעסן די דערנער עד שהגיעה לגדיש ביז די פייער האט דערגרייכט דעם שייער, או לקמה המחוברת לקרקע, אדער צו די שטייענדיגע תבואה וואס איז באהאפטן צו דער ערד, או השדה, שלחכה את נירו, ס'האט אפגעגעסן זיין אויפגעאקערטע פעלד וצריך לניר אותה פעם שניה, ער דארף עס יעצט איבעראקערן פון פריש, שלם ישלם המבעיר, אף על פי שהדליק בתוך שלו, כאטשיג ער האט געצינדן ביי זיך אין רשות, ויצאה מעצמה ס'איז פון זיך ארויס על ידי קוצים שמצאה דורך די דערנער וואס ס'האט געטראפן, חייב לשלם דארף ער עס באצאלן, לפי שלא שמר את גחלתו שלא תצא ותזיק ער האט נישט גענוג אפגעהיטן זיין פייער זאל נישט ארויסגיין און שעדיגן. הייבט זיך אן די דין פון ד' שומרים, פסוק ו', כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, טאמער א מענטש געבט פאר זיין חבר געלט אדער כלים צו היטן, און די סדר איז אז ווען א מענטש געבט פאר איינעם צו היטן געלט אדער כלים באצאלט ער אים נישט קיין געלט דערפאר, יענער דארף זיך גארנישט אנשטרענגען, ער לייגט עס אוועק אויפן שאפע און דארטן בלייבט עס ביז ער קומט עס נעמען. ממילא רעדט מען דא פון איינער וואס היט פאר אומזיסט, וגנב מבית האיש, און דער שומר טענה'ט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן פון זיין הויז. אם ימצא הגנב, טאמער ס'וועט טאקע געפונען ווערן אזוי ווי ער זאגט, און מ'עט טרעפן דעם גנב, ישלם שניים, דארף דער גנב באצאלן כפל פאר דעם באלבאס. זאגט רש"י וגנב מבית האיש, לפי דבריו, לויט זיינע ווערטער איז עס גע'גנב'ט געווארן, אונז ווייסן מיר נישט אויף זיכער, מען זעט דאך שפעטער אין פסוק ז' אז ס'שטעלט זיך נישט ארויס ריכטיג וואס ער זאגט, מען רעדט לויט זיין טענה איז עס גע'גנב'ט געווארן. אם ימצא הגנב ישלם הגנב שניים לבעלים, דארף דער גנב באצאלן דאפלט פאר די בעלבאס פון דעם חפץ. פסוק ז', אם לא ימצא הגנב. טאמער ס'וועט נישט געפונען ווערן דער גנב, און ווי חזל זאגן ס'וועט נישט געפונען ווערן אזוי ווי ער טענה'ט, נאר עס וועלן קומען עדים אז ער אליין האט עס גע'גנב'עט. ונקרב בעל הבית אל האלהים, און דער בעל באס פון דעם הויז, וואס ער איז דער שומר, איז שוין געהאט געגאנגען פאר דעם צו די דיינים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ער האט געשוואוירן אז ער האט נישט אריינגעשטעקט זיין האנט אין די פארמעגן פון זיין חבר דאס צו נוצן, און ער האט געשוואוירן אז דאס געפינט זיך נישט ביי אים און אז ער האט עס נישט גע'גנב'ט. אין אזא מין פאל שטייט ווייטער אין פסוק אז אויב ס'קומען די עדים און זיי זאגן אז ער האט עס גע'גנב'ט און ס'שטעלט זיך ארויס אז די עדים זענען גערעכט, וועט ער דארפן באצאלן כפל פאר'ן בעל באס. זאגט רש"י, אם לא ימצא הגנב, ובא השומר הזה שהוא בעל הבית, און ס'וועט קומען דער שומר וואס ער איז דער בעל באס פון דעם הויז, ונקרב אל הדיינין לדון עם זה, און ער האט זיך דערנענטערט צו די דיינים, צו מאכן א דין תורה מיט דעם מפקיד, וואס דער מפקיד איז אים חושד אז ער אליינס האט עס גענומען פאר זיך, ולישבע לו, און ער איז אים געגאנגען שווערן שלא שלח ידו בשלו, אז ער האט נישט אריינגעשטעקט זיין האנט אין יענעמ'ס א זאך. פסוק ח', על כל דבר פשע, אויף יעדע זאך וואס א מענטש האט זיך פארשולדיגט, על שור, סיי אויב דאס איז געוועזן אן אקס, על חמור, א אייזל, על שה, א לעמעלע, על שלמה, א קלייד, על כל אבידה, ער האט געטראפן יענעמ'ס א זאך וואס איז געווען פארלוירן, און יעצט טענה'ט ער אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן פון אים, אשר יאמר כי הוא זה, לערנט רשי פון חזל אז ס'איז געקומען עדים און זיי האבן געזאגט אז ער האט גע'גנב'עט די גאנצע פאר זיך, און ער איז א מודה במקצת, און ער זאגט כי הוא זה, נאר דאס וואס דו זעסט דא, דאס בין איך מודה אז איך דארף דיר צוריקגעבן, אבער א אנדערע חלק איז גע'גנב'עט געווארן. אדער ווי רשי לערנט כפשוטו אז אשר יאמר כי הוא זה מיינט אז דער עד קומט זאגען, דאס וואס דו זאגסט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארען, דא איז עס, ס'איז בכלל נישט גע'גנב'עט געווארען, דו האסט עס אליינס גענומען פאר דיר, איז עד האלהים יבוא דבר שניהם, צום בית דין זאל קומען די טענה'ריי פון ביידע, אשר ירשיען אלהים, דעם וועם דער בית דין וועט באשולדיגען, ישלם שנים לרעהו זאל באצאלן כפל פאר זיין חבר, אויב ס'וועט זיך ארויסשטעלן אז דער שומר איז געוועזן א שולדיגער, ער האט געטענה'ט א טענת גנב אבער דערווייל האט ער עס אליין גענומען, דארף ער יעצט באצאלן כפל, און אז ס'שטעלט זיך ארויס אז די עדים זענען געווען פאלשע וועלן זיי דארפן באצאלן כפל פאר דעם שומר וואס זיי האבן אים געוואלט מחייב זיין צו צאלן כפל. זאגט רש"י על כל דבר פשע, שימצא שקרן בשבועתו, אויב ס'שטעלט זיך ארויס אז די שבועה וואס ער האט געמאכט איז געווען פאלש, שיעידו עדים שהוא עצמו גנבו, די עדים זאגן אז ער האט עס אליין גע'גנב'עט, וירשיעוהו אלהים על פי העדים, די דיינים וועלן אים מרשיע זיין דורך די ווארט פון דעם עדים, ישלם שנים לרעהו, למדך הכתוב, שהטוען בפיקדון לומר נגנב הימנו, איינער וואס ער טענה'ט אויף א פיקדון אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן פון אים, ונמצא שהוא עצמו גנבו, און ס'שטעלט זיך ארויס אז ער אליינס האט עס גע'גנב'עט, משלם תשלומי כפל דארף ער באצאלן כפל. ואימתי, ווען איז דאס אבער? נאר בזמן שנשבע ואחר כך באו עדים. אויב ער האט קודם געשוואוירן פאלש און נאכדעם קומען די עדים זאגן אז ער האט עס גע'גנב'עט, דעמאלטס באצאלט ער כפל. שכך דרשו רבותינו ז"ל ונקרב בעל הבית אל האלהים קריבה זו שבועה היא, נאר אויב מען האט זיך שוין דערנענטערט צו די בית דין און געשוואוירן, אתה אומר לשבועה, או אינו אלא לדין, ווער זאגט טאקע, אפשר איז גענוג אז מען איז געקומען צו א דין תורה, שכיון שבא לדין, וכפר לומר נגנבה, ער האט געזאגט א טענה אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, א פאלשע טענה, מיד יתחייב כפל אם באו עדים שהוא בידו אפילו ער האט נישט געשוואוירן נאך גלייך ווי ער זאגט א פאלשע טענה אז ס'איז געגנב'עט געווארן און ס'קומען עדים זאל ער שוין דארפן באצאלן כפל, זאגן אבער חזל ניין, נאמר כאן שליחות יד, דא שטייט אין פסוק אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ונאמר למטה ס'שטייט שפעטער ביי די פרשה פון שומר שכר שליחות יד דארט שטייט שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו, מה להלן שבועה ס'שטייט דארט קלאר ארויס שבועת השם אף כאן שבועה נאר נאך א שבועה אז מען האט געמאכט א שבועה אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן און ס'שטעלט זיך ארויס מיט עדים אז ער האט עס גע'גנב'עט נאר דעמאלטס איז דא כפל. אשר יאמר כי הוא זה, זאגט רשי לפי פשוטו מיינט אשר יאמר העד, די עד, וואס דאס מיינט צוויי עדים וועלן זאגן, כי הוא זה שנשבעת עליו הרי הוא אצלך, די זאך וואס דו האסט געשוואוירן אויף דעם אז ס'איז נישט דא, איז יא ביי דיר, איז עד הדיינים יבוא דבר שניהם. ביידנ'ס טענות דארף קומען צו די דיינים ויחקרו את העדים זיי זאלן גוט אויספארשן די עדים, ואם כשרים הם טאמער די עדים זענען ריכטיגע עדים וירשיעוהו לשומר זה און זיי וועלן באשולדיגן דעם שומר ישלם שניים דארף ער באצאלן צוויי, ואם ירשיעו את העדים שנמצאו זוממין ישלמו הם שניים לשומר אויב די עדים ווערן געפונען פאלש וועלן זיי דארפן באצאלן כפל פאר דעם שומר. ורבותינו ז"ל דרשו כי הוא זה, ללמד שאין מחייבין אותו שבועה אלא אם כן הודה במקצת, אז א שומר איז בכלל נישט מחיוב קיין שבועה אויב ער לייקנט די גאנצע זאך נאר אויב ער איז זיך מודה אויף א חלק אויך, לומר צו זאגן כך וכך אני חייב לך, אזויפיל און אזויפיל קום איך דיר טאקע, והמותר נגנב ממני די איבריגע איז גע'גנב'עט געווארן פון מיר. וויאזוי זעהט מען עס פון די ווערטער כי הוא זה, ברענגט די פרדס יוסף אין נאמען פון רבי אברהם די זון פונעם גרא, הוא איז א לשון נסתר און זה איז א לשון נוכח, כי הוא מיינט א חלק זאגט ער צו באהאלטן, ער זאגט אז מ'האט עס גע'גנב'עט, און א חלק זאגט ער דא האסט עס זה און דאס געבט ער צוריק, אבער ער איז א מודה נאר במקצת די אנדערע חלק לייקנט ער. שטעלט זיך די רמב"ן אז די הלכה אז א שומר איז פטור פון א שבועה ווילאנג ער איז נישט קיין מודה במקצת, דאס איז שלא אליבא דהלכתא, מען פסק'נט אז א שומר אפילו ווען ער לייקענט די גאנצע זאך איז ער מחיוב בשבועה, די הלכה פון מודה במקצת איז נאר ביי אנדערע אופנים נישט ביי א שומר, ווייל מען זאגט עירוב פרשיות יש כאן אז די פסוק ח' באלאנגט בכלל נישט ביי די פרשה פון די ד' שומרים. זאגט די מזרחי, אזוי איז די סדר פון רשי און פון אנדערע מפרשים אז זיי נעמען אן די פשוט'סטע פשט אפילו עס איז נישט אינגאנצן אליבא דהלכתא, וויבאלד אין די פסוקים שטימט עס בעסער, איז וויבאלד לויט די פשט זאגט מען נישט עירוב פרשיות, נאר מען זאגט אז די פסוק איז יא אין פלאץ, אז אפילו למעשה פסק'נט מען נישט אזוי, האט עס רשי דא אראפגעברענגט. פסוק ט', הייבט זיך אן די פרשה פון שומר שכר, כי יתן איש אל רעהו, ווען א מענטש זאל געבן פאר זיין חבר חמור, א אייזל, או שור אדער א אקס, או שה אדער א לעמעלע, וכל בהמה, סיי וועלכע בהמה, לשמור צו היטן, און געווענליך ווען מען געבט פאר איינעם א בהמה צו היטן, איז דאך עס א גרויסע טרחה, ער דארף עס אנפיטערן, ער דארף עס ארויסטראגן אין פעלד צו פאשען, געבט מען אייביג געלט דערפאר, ממילא הייסט ער א שומר שכר, ער היט עס פאר שכר. ומת, און די בהמה איז געשטארבן פון זיך אליין, או נשבר, אדער ס'איז צעבראכן געווארן, וואס דאס מיינט אויכעט געשטארבן, אדער דורך דעם וואס ס'איז אראפגעפאלן פון א הויכע בארג, אדער דורך דעם וואס ס'איז פארצוקט געווארן פון אן אנדערע חיה, או נשבה, אדער ס'איז געפאנגען געווארן דורך א באוואפנטע רויבער, אין רואה, קיינער האט נישט געזען. אויב איינער זאל האבן געזען קען ער נישט שווערן זיך צו פטר'ן פון באצאלן, ער מוז ברענגען די עדים וואס האבן דאס צוגעזען, און נאר דעמאלטס ווערט מען פטור פון באצאלן ווי ס'שטייט שפעטער. אבער געווענליך ווען א בהמה שטארבט אפ פון זיך אליין, אדער ס'קומט א באוואפנטע רויבער, אדער ס'קומט א ס'פאלט אראפ פון א פלאץ און ס'צוברעכט זיך, דעמאלטס איז געווענליך נישט דא ווער ס'זאל זען, ממילא זאגט די פסוק ווייטער אז מ'קען שווערן און זיך פטר'ן. זאגט רש"י, כי יתן איש אל רעהו חמור או שור, פרשה ראשונה, די פריערדיגע פאר פסוקים נאמרה איז געזאגט געווארן בשומר חינם, ער היט אויף אומזיסט, לפיכך פטר בו את הגניבה. אויב ס'איז גע'גנב'עט געווארן, איז ער פטור פון באצאלן, כמו שכתוב וגנב מבית האיש, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית לשבועה. דער באלבאס, דער שומר, קען גיין שווערן, און ער ווערט פטור פון באצאלן דורך דעם, למדת שפוטר עצמו בשבועה זו. ופרשה זו אמורה בשומר שכר, די פרשה רעדט מען ווען ער היט פאר געהאלט, לפיכך אינו פטור אם נגנבה. אויב ס'איז גע'גנב'עט געווארן איז ער נישט פטור, כמו שכתוב ווי ס'שטייט שפעטער אם גנב יגנב מעמו ישלם, אבל על האונס, טאמער ס'איז געשען א אונס, ער איז געווען געצווינגען ער האט גארנישט געקענט טון, כמו מת מעצמו, ס'איז פון זיך געשטארבן, או נשבר ס'איז צובראכן געווארן, או נשבה בחזקה על ידי ליסטים ס'איז געקומען א רויבער און מיט א פעסטקייט האבן זיי עס געפאנגען, ואין רואה שיעיד בדבר, ס'איז נישט געווען קיינער וואס זאל קענען דא עדות זאגן אז ס'איז געווען טאקע באונס, פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם, א שבועה פונעם אייבערשטן זאל זיין צווישן די צוויי, צווישן דעם מפקיד און די נפקד, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ווען העלפט א שבועה אז ס'איז געווען א אונס? טאמער ער האט נישט פארדעם געהאט אריינגעשיקט זיין האנט און זיך באנוצט מיט די זאך וואס ער האט געהאט דא די בהמה וכדומה, אבער אויב מ'האט שוין שולח יד געווען ווערט מען שוין מחיוב, אפילו באונסין וועט מען אויכעט דארפן באצאלן. איז נאר בתנאי אז אם לא שלח ידו במלאכת רעהו דעמאלט ולקח בעליו קומט דער באלבאס פון די חפץ און ער נעמט די שבועה ולא ישלם און דער שומר דארף נישט באצאלן. זאגט רש"י שבועת השם תהיה ישבע שכן הוא כדבריו ער דארף שווערן אז ס'איז טאקע אזוי געשען אזוי ווי ער זאגט אז ס'איז געשטארבן באונס והוא לא שלח בה יד להשתמש בה לעצמו און דאס אויכעט נאר אויב ער אליין האט נישט אריינגעשיקט זיין האנט זיך צו באדינען דערמיט פאר זיין אייגענע צורך שאם שלח בה יד, טאמער ער האט קודם אריינגעשטרעקט זיין האנט און זיך באנוצט מיט דעם, ואחר כך נאנסה אפילו עס איז נאכדעם געשען א אונס, חייב באונסים, ווערט ער יא מחיוב באונסים. ולקח בעליו השבועה, דער באלבאס פון די חפץ וועט נעמען די שבועה פונעם שומר, ולא ישלם לו השומר כלום, און די שומר וועט אים גארנישט דארפן באצאלן, אפילו נישט די קרן. פסוק י"א, ואם גנוב יגנב מעמו, אויב ס'וועט אבער גע'גנב'עט ווערן פון דעם שומר שכר, ישלם לבעליו, דארף ער באצאלן פאר זיין באלבאס, וויבאלד ער באקומט געלט פאר'ן עס היטן, האט ער געדארפט בעסער היטן ווי איינער וואס היט אומזינסט, און אויב ס'איז גע'גנב'עט געווארן איז ער מחיוב צו באצאלן. פסוק י ב, אם טרף יטרף, אויב ס'ווערט פארציקט געווערן דורך א אנדערע בעל חי, יביאהו עד, געווענליך ווען ס'ווערט פארציקט א זאך האט מען יא געהאט עדים דארט, מען האט צאמגערופן אנדערע פאסטוכער צו העלפן, איז דאך דא גענוג עדים וואס האבן צוגעזען די מעשה, וועט נישט העלפן סתם א שבועה, נאר ער וועט מוזן ברענגען די עדים וואס זיי זאגן אז ס'איז טאקע געווען באונס. נאך א פשט יביאהו עד. ער זאל ברענגען די רעשטלעך, די איבערבלייבענישן פון די בהמה, ווי די סדר פון די פאסטוכער, אז ווען ס'קומט א בעל חי און ס'פארציקט, לויפן זיי נאך אוועקצוכאפן כאטשיג א אויער צו א שטיקל פון די פיס, צו קענען אויפווייזן פארן באלבאס אז דאס איז געשען באונס. הטריפה לא ישלם, די טריפה דארף ער נישט באצאלן, ווייל ס'איז געוועזן א אונס. זאגט רש"י. אם טרף יטרף על ידי חיה רעה, יביאהו עד, יביא עדים שנטרפה באונס ופטור, הטריפה לא ישלם, אינו אומר טריפה לא ישלם, וואס דאס מיינט יעדע סארט פארציקונג דארף מען נישט באצאלן, אלא הטריפה, נאר א אויסגערופענע טריפה וואס מען וואלט נישט געקענט זיך אן עצה געבן, יש טריפה שהוא משלם ויש טריפה שאינו משלם, טריפת חתול, א קעצל, ושועל, א פוקס, ונמיה, א צווייטער מין, קליינער בעל חי, מיט וועם מ'קען זיך ווען אן עצה געבן, משלם דארף מען באצאלן. טריפת זאב, טאמער א וואלף איז געקומען, און ווי דער משכיל לדוד זאגט, אז באמת איז דאס אביסל שלא אליבא דהלכתא, ווייל ס'איז א מחלוקה אין די משנה ביי א וואלף, צו מ'הייסט א אונס, די תנא קמא האט געהאלטן אז א וואלף הייסט קיינמאל נישט קיין אונס אויב ס'קומט אליין, נאר אויב ס'קומט צוויי, דארף מען ווען גורס זיין דא זאבים, נאר רבי יהודה האלט אז איין וואלף אליין, אויב ס'איז בשעת משלחת זאבים ס'איז געווען א אנשיקעניש מיט וועלף, דעמאלטס איז אפילו איין וואלף אליין אויכעט א אונס. ארי אדער א לייב ודוב א בער ונחש און א שלאנג, אינו משלם דאס דארף מען נישט באצאלן, דאס הייסט א ריכטיגע אונס. און מי לחשך לדון כן, ווער האט דיר אריינגערוימט אין אויער אז דאס איז טאקע די הלכה? אפשר איז דא עפעס אנדערע חילוקים צווישן איין מין טריפה און א צווייטע? פון ווי נעמסטו דאס צו זאגן אז די חילוק זאל זיין צו מ'האט זיך געקענט אן עצה געבן דערמיט אדער נישט? שהרי כתיב, נאר ס'שטייט אין די פריערדיגע פסוקים ומת, או נשבר, או נשבה. שטעל איך צו די אלע זאכן צו מיתה. מה מיתה שאין יכול להציל, ווען א בהמה שטארבט קענסטו גארנישט טון דערצו, אף שבר ושביה שאין יכול להציל, די זעלבע זאך ווען ס'ווערט געפאנגען אדער ס'ווערט צובראכן, צו פארציקט, איז אויכעט נאר אויב מ'האט זיך נישט געקענט ראטעווען, וואס דאס מיינט ביי א לייב און א בער און א שלאנג און א וואלף, אבער ביי די אנדערע קליינע בעלי חיים איז מען יא מחיוב צו באצאלן. פסוק י ג. וכי ישאל איש מעם רעהו אויב א מענטש וועט בארגן א בהמה אדער א חפץ פון זיין חבר ונשבר, און די בהמה אדער די חפץ וועט זיך צוברעכן או מת אדער די בהמה וועט אפשטארבן, בעליו אין עמו, אויב די בעל הבית פון די פארבארגטע זאך איז נישט געווען מיט אים, ער האט נישט מיטגעבארגט אדער מיטגעדינגען דעם בעל הבית בשעת ער האט עס געבארגט, שלם ישלם דארף ער באצאלן, וויבאלד די גאנצע הנאה איז פאר'ן שואל, ער באצאלט נישט דא קיין שום געלט און ער באנוצט זיך מיט יענעמ'ס א זאך, האב איך אים מחייב געווען צו באצאלן אפילו ווען ס'געשעט אן אונס. די איינציגע אופן וויאזוי א שואל איז פטור פון באצאלן איז אויב ס'איז מתה מחמת מלאכה, ער האט דאך עס געבארגט, נישט אז מ'זאל עס האלטן אין שענקל איינגעשפארט, נאר אז מ'זאל עס נוצן. אויב אינמיטן נוצן איז עס פון זיך אליין קאליע געווארן, דעמאלט דארף ער עס נישט באצאלן, אבער אויף אלע אנדערע אופנים דארף מען באצאלן. זאגט רש"י וכי ישאל בא ללמדך די פסוק קומט דיר לערנען על השואל שחייב באונסין בעליו אין עמו אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו ער איז נישט מיטגעווען מיט דעם בארגער ביי זיין ארבעט דעמאלטס דארף מען באצאלן. פסוק י"ד, אם בעליו עמו, אויב דער בעל הבית איז אבער יא געווען מיט אים, לא ישלם דעמאלס דארף ער נישט באצאלן, און די סברא זאגן די מפרשים, ווייל א מענטש וואס ער פארבארגט זיין בהמה, און אויסער דעם פארבארגט ער זיך אליין אויכעט, אז ער גייט מיט און ער ארבעט מיט די בהמה אדער ער טוט סיי וועלכע אנדערע מלאכה פאר דעם מענטש, איז א סימן אז דאס איז גארנישט כל הנאה פונעם שואל, ס'מוז זיין אז דער שואל האט אמאל געטון עפעס א גרויסע חסד מיט דעם משאיל, און פאר דעם איז ער גרייט זיך אוועקצוגעבן און זיין בהמות אוועקצוגעבן, איז וויבאלד ס'איז נישט כל הנאה שלו, האט ער נישט דעם דין פון א שואל צו זיין מחויב באונסין. זאגט דער פסוק אם שכיר הוא, אויב ער איז געווען א געדינגענער, דאס מיינט די בהמה איז געווען פארדינגען, בא בשכרו, ער איז אנגעקומען צו דעם מענטש מיט זיין געהאלט. דאס איז די פערדע שומר, וואס דאס רופט זיך א שוכר, אבער די פסוק זאגט נישט ארויס וואס די הלכה דערפון איז. זאגט רש"י אם בעליו עמו, בין שהוא באותה מלאכה, סיי ער איז געווען ביי די מלאכה וואס די בהמה האט געטון איז די בעל הבית אויך געווען, בין שהוא במלאכה אחרת, סיי ער האט עוסק געווען אין די צייט אין א צווייטע ארבעט, היה עמו בשעת שאלה, אויב ער איז מיטגעווען מיט די בהמה בשעת'ן בארגן, יענע מינוט, איז ער אויכעט געוועזן פארבארגט, און ער האט אים געגעבן צו טרינקן א גלעזל וואסער וכדומה, אינו צריך להיות עמו בשעת שבירה ומיתה, ער מוז נישט האבן געווען אויכעט פארבארגט אדער פארדינגען בשעת ווען די בהמה איז געשטארבן. און מען לערנט עס ארויס פון דעם איבעריגן פסוק אם בעליו עמה לא ישלם, ס'שטייט דאך שוין אין די פריערדיגע פסוק אז אויב דער בעל הבית איז נישט דארט דארף מען באצאלן, פארשטיי איך פון דעם אליין אז אויב דער בעל הבית איז דארט דארף מען נישט באצאלן, פארוואס דארף עקסטער ארויסשטיין אם בעליו עמה לא ישלם, לערנט מען פון דעם ארויס אז אפילו אויב ער איז נאר געווען בשעת פארבארגן, וואס דעמאלטס ווערט מען מחויב מיט די שפייז, דעמאלטס איז דער שואל פטור פון באצאלן. זאגט רש"י אם שכיר הוא אם השור אינו שאול, אויב די אקס איז נישט געווען פארבארגט אלא שכור, ס'איז געווען פארדינגען, בא בשכרו קומט ער אן דורך זיין געהאלט ליד השוכר הזה צו דעם דינגער ולא בשאלה און נישט דורך בארגן, ואין כל הנאה שלו, ס'איז נישט די גאנצע הנאה פאר דעם דינגער, שהרי על ידי שכרו נשתמש, ער באנוצט זיך מיט דעם דורך דעם וואס ער באצאלט געלט דערפאר, ואין לו משפט שואל להתחייב באונסין, האט ער נישט דעם דין פון א שואל צו זיין מחויב באונסין, ולא פירש מה דינו, די פסוק זאגט אבער נישט ארויס וואס איז יא די דין פון א שוכר, אם כשומר חינם, צו הייסט ער ווי א שומר חינם וואס ער איז פטור פון גניבה ואבידה, או כשומר שכר וואס ער איז מחויב בגניבה ואבידה. לפיכך נחלקו בו חכמי ישראל, די חכמים קריגן זיך אין דעם שוכר א דינגער כיצד משלם וויאזוי באצאלט ער, רבי מאיר אומר כשומר חינם, רבי מאיר האט געהאלטן אז ער האט א דין ווי א שומר חינם, ווייל למעשה היט ער דעם בהמה אומזיסט, דאס וואס ער ארבעט דערמיט באצאלט ער דאך געלט דערפאר, דאס וואס ער היט אפ די בהמה איז אומזינסט. ממילא איז ער פטור פון גניבה ואבידה, רבי יהודה אומר כשומר שכר, רבי יהודה זאגט אז ער היט די בהמה אויכעט נאר צוליב דעם וואס ער קען ארבעטן דערמיט, קומט אויס אז ער פארדינט דא די ארבעט, און בשכר זאת היט ער אפ די בהמה, האט ער א דין ווי א שומר וואס היט פאר געלט. פסוק ט"ו, געענדיגט מיטן רעדן פון גניבת ממון, זאגט דער אבן עזרא, הייבט ער אן רעדן פון גניבת דעת, א מענטש וועט איבעררעדן א מיידל אז זי זאל וואוינען מיט אים, וכי יפתה איש בתולה, טאמער א מענטש וועט איבעררעדן א בתולה אשר לא אורשה, וואס זי איז נאכנישט געווען קיין כלה צו קיינעם, אויב זי וואלט געוועזן נתקדש צו איינעם, איז דא א חיוב סקילה ווען איינער וואוינט מיט איר. ושכב עמה און ער האט געוואוינט מיט איר, מהר ימהרנה לו לאישה, אויב ער וויל קען ער איר שרייבן א כתובה און איר נעמען צו זיך פאר א פרוי, מען צווינגט אים נישט, אנדערש ווי ביי א אונס ווען ער צווינגט א מיידל צווינגט מען אים אז ער זאל בלייבן מיט איר, דא איז דא א אויסוואל אויב ער וויל קען ער חתונה האבן מיט איר, און אויב ער וויל נישט אדער די טאטע וויל נישט דעמאלטס דארף מען באצאלן קנס געלט.